חסידים וועלן בלייבן אן א הויף, אן א רעבן, וועלן זיי זיך מוזן זוכן אנדערע רעבעס. דערפון קען יעדן אריינפאלן אן עולם. עס איז דא פון וואס צו ירשענען, חסידים, גבירים, רבנים, שיינע אידן, גלייך ווי פריער די רבנים האבן די רעבעס גענומען שטורמען נעשעווע, שרייען געוואלד וועגן פייער וואס ברענט דארט. בריוו זענען געגאנגען פון רעבן צו רעבן, בריוו אין וועלכע עס איז נישט געווען אזויפיל לומדות ווי אין די רבנישע בריוו, אויך איז דאס לשון קודש נישט געווען אזוי גלאטיג, מיט אסאך גרייזן און טאקע קרום געשריבן, אבער די טיטולן פון איינעם צום אנדערן זענען געווען נאך גרעסערע און שטארקערע ווי די רבנישע, מען האט זיך גערופן מלאך, געטליכע מאן, שטיק פייער, פלאם, דונער און בליץ, הימלישע ליכט און אסאך אנדערע אזאלכע נעמען. צום לעצט האט זיך אויך דאס מלכות גענומען אריינמישן. ערשטנס האבן אידן געשריבן מסירות. קליינע אידן האבן געשריבן קליינע מסירות צו קליינע באאמטע אז אין נעשעווער הויף זיצט א מענטש וואס האט צוויי ווייבער. אז די קליינע הארן האבן זיך נישט וויסנדיג געמאכט

ער זאל זיך אננעמען פאר דעם כבוד פון דער רעליגיע און די אידישע קולטוס געמיינדעס וואס ווערט דורך נעשעווע געטראטן מיט די פיס. ער האט געמוזט די שליחים אויפנעמען אליין, דער קייזערליכע און קעניגליכע מיניסטער, דער רויט-האריגע רעפערענט איבער אידישע אנגעלעגנהייטן, דער משומד האפראט פעשעלעס, האט זיי געוואלט אליין אלץ באזארגן, אבי נישט מטריח צו זיין זיין עקסעלענטע מיניסטער

האָבן זיי זיך געבויגן ביז די גאַרטלען פֿאַרן רויט-האָריקן האָפֿראַט דער משומד פּעשעלעס. וויר זענען זייער דאַנקבאַר דעם גרויסן הערן פֿיר זיין גנאַדע, האָבן זיי געזאָגט, אָבער וויר ווילן האָבן דאָס גרויסע גליק דורך עקסעלענץ זעלבסט עמפֿאַנגען צו ווערן. אין דיזן זכות וועלן זי האָבן לאַנגע יאָרן. דער קולטוס מיניסטער גראף קערוויש נאווראטני, אן עלטערע גערמאניזירטע האלב אונגאר האלב טשעך, א בלאסע בלאזירטע מיוחס און שוטה וואס טאקע צוליב דעם האט מען אים געמאכט פאר קולטוס מיניסטער, האט געשאלטן אין דריי שפראכן מיטאמאל, אין דייטש, אונגאריש און אפילו טשעכיש. ווען דער האפראט פעשעלעס האט אים געמאלדן וועגן דער ראבינער דעלעגאציאן. ביי אים אין קאבינעט איז גראד געזעסן די באלעט טענצערין פיפי יאראוויצי. שוין דריי מאל האט ער פון איר שיין הענטל געכאפט א שנעל אין דער נאז. אבער דערפאר האט ער שוין גאנצע דריי מאל אויפגעהויבן איר דאס קלייד און מיט דעם ליארניאן באטראכט אירע געטליכע פיס. ער איז אזש בלוי געווארן פון כעס ווען דער הופראט האט אים געבראכט די מעלדונג, ער האט געשאלטן אלע אידן ביז תרח'ן, אבער נישט אויפנעמען קיין גייסטליכע האט ער נישט געקענט. זיין קייזערליך קעניגליכע און אפאסטאלישע מאיעסטעט האט שטארק געהאלטן פון אלע גייסטליכע פארשטייער. דערצו טאקע האט ער קיין אנדערע ארבעט נישט געהאט ווי אויפנעמען דעלעגאציעס, ער האט דעריבער ארויפגעצויגן א וויכטיגע, לייטזעליגע און פייערליכע מינע אויף זיין בלאס אפגעלעבט פנים, ער האט צוגעגלעט די עטליכע שיטערע האר אויף זיין אויספארפומירטן פליך וואס זענען ביי זיין קאמף מיט פיפי יאראוויצי'ס געטליכע פיס צעשויבערט געווארן, און געהייסן אריינפירן די דעלעגאציע. ווי נאר מען האט זיי אריינגעפירט די רבנים האבן זיי זיך זייער נישט געשיקט פארבויגן גאר טיף און געמאכט הויך א ברכה מיט א לויב צו גאט וואס האט אפגעטיילט פון זיין כבוד צו א מענטש פון בלוט און פלייש. אין גרויס צעמישונג און דערשראקנקייט האבן זיי פארגעסן אז די דאזיגע ברכה מאכט מען נאר פארן קייסער אליין. דער מיניסטער האט גלייך באקומען רויטע פלעקן אין זיין בלאס געזיכט פון דעם אומפארשטענדליכן העברעאישן שפרוך. זייער גערירט, זייער, האט ער געזאגט און אויסגעשטרעקט זיין אויסגעצערטלטע, אויסגעבריליאנטעוועטע האנט צו די האריגע מאכטלאזע רבני'שע הענט. אין עכט גאליצישן האכדייטש מיט א גמרא ניגון האבן די רבנים אויסדערציילט די גאנצע געשיכטע מיט יאשע קאלב, מיטן נעשעווער'ס טאכטער, מיט דער זארג וואס דאס אלץ פארשאפט די אידן די טרייע אונטערטאנען פון זיין קייזערליך קעניגליכן מאיעסטעט. דער מיניסטער האט נישט פארשטאנען וואס די אידן ווילן פון אים, וואסער קאלב זיי מיינען, און ס'האט זיך אים שטארק געגלוסט דרימלען.

איבער שטעט און שטעטלעך איז ארומגעפארן א טרופע פון לעמבערגער בעלפערס וואס האט פארגעשטעלט דאס פרייליכע לוסטשפיל פון נעשעווער צדיק אדער יאשע קאלב און זיינע צוויי ווייבער. פריער האט מען זיי געכאפט די לעמבערגער בעלפערס ביי א זינד אין דער תלמוד תורה האבן זיי דעם גבאי'ס גוי'אישע דינסט פארפירט. מען האט זיי דערפאר פון דער תלמוד תורה פארטריבן און אפילו פארן זמן שכירות נישט געוואלט באצאלן. זענען זיי פאר כעס געווארן אקטיארן. זיי האבן פון דער נעשעווער געשיכטע א לוסטשפיל אין דייטשמעריש פארפאסט, לידלעך דערצו געמאכט און אין שענקן און קנייפעס, וואו עס קומען אריין בעלי עגלות, משרתים, דינסטמיידלעך און בעל מלאכות, האבן זיי דאס געשפילט. דערביי האבן זיי זיך פארשטעלט איינער פאר'ן רעבן, א צווייטער פאר יאשע קאלב, א דריטער פאר'ן רעבנ'ס טאכטער, און א פערדער פאר צביה דעם שמס'ס.

איר געוויין אויף די קניען פארן רבינ'ס טאכטער זי זאל ביי איר נישט צונעמען דעם קאלב האט א שטיין גערירט. און אומעטום איז דערגאנגען צו געשלעגן צווישן די נעשעווער חסידים וואס האבן נישט געלאזט שפילן די בעלפערס און די פראסטע יונגען וואס האבן געוואלט זעהן דאס טעאטער שפיל. מען האט זיך געשלאגן מיט שטעקנס מיט וואלגערהעלצער. אין סאנז איז א מלמד ארויס אין מלחמה קעגן די קאמעדיאנטן.

און געגאנגען פאראויס קעגן אלע יונגען וואס האבן די קאסינא באוואכט, מירן נישט לאזן חוזק מאכן פון אונזער הייליגן צדיק. די יונגען האבן אים געווארנט, דעם מלמד, אז ער וועט שלעכט אפשניידן, נאר ער האט זיך נישט אפגערוקט. מיט גרויסע אויגן, מיט אויפגעהויבענע הענט איז ער געגאנגען פאראויס און גערופן די מחנה, אידן, לאמיר זיך מוסר נפש זיין, אומקומען! מען האט אים אפגעווארפן, אפגעשליידערט אזוי האסטיג אז ער איז געפאלן מיטן קאפ צו די שטיינער און זיך שוין מער נישט אויפגעהויבן. די אידן האבן אים איבערגעדעקט מיט א זשופּיצע ביז איבערן קאפ און אים געלאזט אזוי ליגן ביז די פאליציי וועט קומען. און אין גאנצן לאנד האט זיך אויפגעהויבן א געשריי, א ליארעם! עק וועלט האבן אידן געזיפצט צוליבן נעשעווער הויף איז אידיש בלוט פארגאסן געווארן? אויך די גוים האבן גערודערט. אין אלע ווינער צייטונגען זייער פארביג באשריבן געווארן די מלחמה צווישן די לאקן אידן די פאנאטיקער פון גאליציע. ספעציעלע קארעספאנדענטן זענען געקומען. א דעפוטאט א גלח האט אויך אריינגעטראגן אן אינטערפעלאציע אין פארלאמענט.

נאך אין זעלבן טאג איז איבער די טעלעגראף דראטן פון ווין קיין לעמבערג געגאנגען אן אנפראגע פון אינערן מיניסטער פון ווין צום קייזערליך קעניגליכן שטאטהאלטער גראף קוטשעביצקי אין לעמבערג, און די נעשעווער פעסטונג האט זיך גענומען ברעכן.

אן אויפרוף פון זיבעציג רבנים און גאונים, אזויפיל וויפיל עס זענען געווען אין סנהדרין, אין וועלכן דער רבי ר' מיילעך פון נעשעווע איז גערופן געווארן צו שטעלן זיך צו א דין תורה. אויף די אלטע מויערן און שטיינערנע צוימען פון אידישע שולן בתי מדרשים, שעכט הייזער און מרחצן, צווישן אלערליי מודעות וועגן ליכט צינדן, כשר'ן כלים, הייצן אין מקווה, פארלוירענע און געפונענע זאכן, צווישן אלערליי מעלדונגען פון סופרים וואס קוקן איבער תפילין, פון ספעציאליסטן וואס היילן ברוך השם אויסגעברייכטע און שבר'ס אן אפעראציע, נאר בלויז מיט א גארטעלע.

א גרויסער חילול השם רחמנא לצלן פארשפרייט זיך אין די געצעלטין פון יעקב וואס ברענט צו קריגעריי און מסירות, אין די בתי מדרשים ווערט נישט געלערינט נישט געדאווענט נאר געפירט מחלוקת אפילו אינמיטען דאווענען בפרט ביים לייענען

דען בעט פאר דעם מלכות זאגן די הייליגע חכמים דען איין מענטש וואלט דעם אנדערין לעבעדיגער הייט איינגעשלינגען בפרט אינטער דעם שיץ פון אונזער גרויסן הערשער דעם קייסער המלך אדיר ירום הודנו דען זיי וועלן זאגן אויב אין די טענענביימער האט געטוהן טוהן אויסברעכין א פלאם פייער וואס זאל דען טיען דאס מאך פון די וואנט? אויב ביי די צדיקים איז אזוינס וואס זאל שוין זאגין דער געמיינע המון? א ציטערניש נעמט אן אינזערע לייבע אין א שטרויכלינג אינזערע הענט דאס עס איז פארגאסין געווארין אומשילדיג בליט, גאט זאל זיך שוין אויף אינז דערבארימען.

האבן אנגעהויבן ציען מחנות פון ביידע זייטן גרעניץ צו דער גרויסער ניעשעווער דין תורה. עס זענען אנגעפארן גרויסשטעטישע רבנים פון גאליציע און רוסיש פוילן, אידן מיט ברייטע אטלאסענע כאלאטן, מיט גרויסע לעדערנע רייזע טאשן און מיט שמשים און עס האבן זיך געבראכט צו שלעפן קליינע אויסגעדארטע פארשווארצטע רבנים'לעך שלימזלען וואס מען וויל זיי ארויסטרייבן פון זייערע שטעטלעך און זיי זענען געקומען זוכן גערעכטיגקייט ביי די גרויסע רבנים וואס פארזאמלען זיך אין ניעשעווע, עס זענען אנגעפארן מיט טאראראם גבירים קהל לייט אידן תקיפים מיט גלאנציגע סאמעטנע קאפעלאטשן און מיט אויסגעקעמטע בערד וואס מוזן זיין אומעטום,

ייִדן נשׂרפֿים, טאַטעס פֿון פֿאַרזעסענע טעכטער מיוחסים האָבן זיך באַצײַטנס אַראָפּגעלאָזט קײן ניעשעװע, כּדי צו זאַמלען געלט אױפֿן אָרט און טאַקע אין אײנװעגס נעמען עטלעכע באַרימטע חתימות פֿון אָנגעזעענע לײַט, װאָס מיט אַזעלכע קען מען דערנאָך אַ לעבן לאַנג אַרומפֿאָרן איבער שטעט און שטעטלעך און זאַמלען בכּבֿוד געלט. עס זענען געקומען פארזארגטע טאטעס פון כלה מיידלעך וואס זענען געשטרויכלט געווארן און זיי דארפן א כתב פון רבנים וועגן זייער ערליכקייט. מענער פון ווייבלעך מרה שחורה'ניצעס זענען געקומען זאמלען מיט איינמאל חתימות פון הונדערט רבנים אז זייערע ווייבער זענען משוגע און דעריבער מעגן זיי חתונה האבן מיט אנאנדערע אן א גט. יונגעלייטלעך וואס לערנען זיך אויף רב האבן געזוכט צו פאקן ביי א גרויסן רב סמיכה, יונגע שוחט'לעך האבן געפירט מיט זיך זייערע שארפע חלפים כדי צו באווייזן ווי גוט זיי קענען אנשטעלן א חלף, עילויים, ווילדע בחורים זענען געקומען שמועסן אין לערנען, ארויסווייזן לומדות, כאפן א לויב פון א גרויסן רב און דערפאר נעמען דעם אמת'ן נדן אדער קריגן א רבנות.

זאל זיי געבן דאס רבנות פאר א נדן און דערפאר קריגן א חתן, זענען געקומען זוכן גערעכטיגקייט. אידן מוכר ספרים'ניקעס מיט אלע ספרים אנטיקן, יקר המציאות'ן, טליתים הענדלער, עטרה מאכער, ציצית פלעכטער, קירזשנער מיט שטריימלעך, קאפעליטש מאכער, דרוקער וואס נעמען זיך אונטער דרוקן חיבורים אלע האבן זיך אויסגעלייגט מיט זייערע סחורות, עס זענען אנגעפארן דייטשלעך מיט דינע שטעקעלעך, אגענטן וואס זוכן א הכשר אויף כלערליי וויינען, סארדינען, בוימל, קילקעס, פאבריק קיכלעך, טייען און אנדערע ארטיקלען. אפילו א גוי אן אפטייקער פון מונקאטש וואס האט ערפינדן א פראשעק צו ראזירן זיך האט זיך ארומגעדרייט א פארבלאנדזשעטער און געזוכט

קונע מיט זיין צביה, זיי האבן געשיינט אינגאנצן פון די גוטע צייטן אין וועג. אויך אויסגעפוצט זענען זיי געווען. צביה האט אפילו געטראגן א ניי טיכל אויפן קאפ, און ר' שכנא דיין האט ארומגעשפאנט מיט צעפלאכטענע זיגערישע גרויסע טריט. זיין נאז איז געווען רויט ווי נאך קיינמאל נישט.

שלום עליכם רב, געלויבט דער אויבערשטער וואס מען האלט שוין אזוי ווייט, א וועלט איז ברוך השם נישט הפקר. דריי טעג צייט איז אין ניעשעווער בית מדרש אנגעגאנגען דער גרויסע משפט. דריי טעג צייט האבן זיך געוואקלט די וואגשאלן פון ניעשעווע און ביאלאגורע, דא האט איין וואגשאל איבערגעוואויגן באלד די צווייטע. אויבן אן אויף א גרויסע ברייטע פאטער-שטול אויף עטליכע קישעלעך אונטערגעלייגט כדי צו קענען דערלאנגען צום טיש, איז געזעסן דער קראקעווער רב, דער זקן און גאון. זיין גרויסע קאפ האט זיך נישט אויפגעהערט שאקלען הין און צוריק, ווי ער וואלט נישט איינגיין אויף קיין שום זאך. מיט ביידע אויסגעטריקנטע הענט האט ער אונטערגעהאלטן די פארוואקסענע, אראפהענגנדיקע אלטע אויערן כדי צו דערכאפן וואס מען רעדט. פון ביידע זייט טישן וואס זענען געווען אויסגעשטעלט ווי א חי זענען געזעסן די איבעריגע נײַן און זעכציק רבנים יעדער לויט זיין אנגעזעהנקייט. ביי א טיש דערלעבן איז געזעסן דער רבי ר' מלך מיט זיין איידעם. מען האט אים געוואלט אוועקזעצן אויבן אן, דעם רעבן, אבער ער האט זיך נישט געוואלט זעצן לעבן די רבנים. איך וויל זיצן לעבן מיין איידעם ר' נחום האט ער געזאגט.

אויף לאנגע בענק זענען געזעסן אויסגעזעצט די עדות די מאנצבילן. פאר די ווייבער פון ביידע צדדים איז געווען אפגעטיילט א ווינקל פארהאנגען מיט א טישטוך פון שעלפן. דאס איבעריגע בית מדרש איז געווען געפאקט מיט אנגעפארענע שיינע אידן, גבירים, מיוחסים, לומדים און רבני'שע מקורבים און שמשים וואס האבן נישט אויפגעהערט קריגן זיך איבער אן ארט און איבער קוויטש שייגאץ

איר שטייט פאר זיבעציק רבנים, דאס איז אזוי ווי איר וואלט געשטאנען פאר א סנהדרין, באטראכט גוט איידער איר גייט עפעס זאגן, ווייל ברייט איז די טיר וואס פירט צום גיהנום, און שמאל איז זי אויף ארויס. דאס לעבן און דער טויט איז ביי דער צונג אין דער האנט. האט איר גוט פארשטאנען וואס איך האב אייך דא געזאגט? גוט, רבי, האבן אידן געזאגט מיט מורא. גייט צו, קוקט נאכאמאל אן דעם בעל דין און זאגט ווער ער איז, יושע, יושע קאלב פון ביאלאגורע. וואסארע סימנים האט איר דערויף אז דאס איז יושע פון ביאלאגורע? האט דער רב געפרעגט. מען דערקענט אים פון אנבליק. ווייסט איר אז עס קענען זיין צוויי מענטשן וואס האבן דעם אייגענעם אנבליק? יא רבי. אפשר דאכט זיך אייך בלויז אז דאס איז יאשע? ניין רבי. זענט איר זיכער אין אייערע רייד? יא. אפשר האט איר דעם קלענסטן ספק? שעמט זיך נישט. ניין רבי, מירן די נשמה נישט פארקויפן. די ביאלאגורער וואגשאל האט אראפגעוואויגן אויף איר זייט. ר' שכנא דיין האט דער קראקעווער רב גערופן, איר זענט א רב און איך דארף אייך נישט זאגן וואס עס איז אזוינס זאגן עדות פארן בית דין, איך ווייס האט ר' שכנא געזאגט, ער האט עטליכע מאל אויסגערייניגט די נאז מיט א פייף א סימן אז ער גיבט זיך אפ א רעכענונג דערפון וואס דא געשעהט און ער האט געזאגט מיט א הויך נאר הייזעריגליך קול. איך זאג עדות פארן בית דין פון די גרעסטע גאונים און צדיקים אז דער איד וואס זיצט דא פארן משפט איז דער אונטער שמש פון ביאלאגורער בית מדרש יושע קאלב וואס א בית דין פון דריי האבן גע'פסק'נט אז ער זאל חתונה האבן מיט צביה'ן דער טאכטער פון קונע שמש פון דער אייגענער שטאט. זי האט עדות געזאגט פארן ביאלאגורער בית דין אז זי איז געווארן מעוברת פון דעם יאשע און דערפאר האט מען זי חתונה געמאכט אין ביאלאגורע אויפן גוטן ארט. ער האט די צביה'ן מקדש געוועזן פאר א שטאט מיט אידן. אין דער חופה נאכט איז ער אנטלאפן און די צביה איז געבליבן אן עגונה. איך זאג עדות פארן בית דין אז דאס איז דער אייגענער יאשע. א ברומעריי איז דורך איבערן בית מדרש, זיפצן האבן געשניטן ווי מיט מעסערס. שאַ, שטיל זאל זיין! האט דער קראקעווער רב גערופן. שאַ, שטיל זאל זיין! האבן אלע רבנים נאכגערופן. די ביאלאגורער וואגשאל האט נאך שטארקער אראפגעוואויגן. באלד איז געקומען ישראל אביגדור און אזא צי געטאן ביי דער וואג אז די ביאלאגורער שאל איז ארויפגעפלויגן אין דער הייך. ער האט עס געמאכט זייער פייערליך ישראל אביגדור, ער האט זיך פריער געוואשן די הענט ווי ער וואלט געגאנגען דאווענען, ער האט גלייך געמאכט די יארמולקע מיטן קאפעלאטש אויפן קאפ, ארומגעבונדן דעם גארטל און מיט אזעלכע פרומע טריט צוגעגאנגען צום טיש ווי מען וואלט אים אויפגערופן צו דער תורה צו גאר א פעטער עלי'.

ישראל אביגדור האט דערציילט דערציילט אלץ די מעשה מיטן ספר רזיאל המלאך מיטן גלאז מילך מיט אלע איבעריגע סימנים קיין איינציגן פרט קיין איין קלייניקייט האט ער נישט דורכגעלאזט די ניעשעווער וואג האט זיך געצויגן אראפ אראפ אבער מיט א מאל האט זי אזא צי געטאן אראפ אז אלע זענען געבליבן זיצן מיט אפענע מיילער. ער האט געעפנט די אויגן ישראל אביגדור א קוק געטאן ארום זיך און גענומען די בארד אין דער האנט אריין. רבותי האט ער געזאגט איך בין נישט מער קיין יונגערמאן כ'שטיי שוין נאענט פארן גרויסן דין פארן דין וחשבון אויף יענער וועלט און ביי מיין גרויער בארד זאג איך אז אלץ וואס איך האב דא געזאגט פארן בית דין איז אמת ווי עס איז אמת די תורה פון הימל. ער האט נישט געהאט קיין טעות ישראל אביגדור, ניין, די גרויע בארד זיינע האט מיט אזא שווערקייט א צי געגעבן ביים צינגל פון דער וואג אז מיט ר' שכנא דיין האט עס אזש גענומען טרייסלען. נאך די עדות האט מען ביידע ווייבער אריינגערופן, צום ערשט האט מען קונע שמש'ס טאכטער אויסגעהערט,

פאר זאגן ליגנט פרעגלט מען אין גיהנום, ווייסט דערפון? יא האט צביה געזאגט. גיי צו נאענט צו דעם איד וואס זיצט דא ביים טיש און זאג ווער ער איז. יושע קאלב האט צביה געזאגט. ווער איז ער? מיין מאן. וואסערע סימנים קענסטו געבן דערויף אז ער איז דיין מאן? איך יושע'ן דערקען האט זי געענטפערט. קיין אנדערע סימנים האסטו נישט? כ'ווייס נישט. קענסטו שווערן ביי א ספר תורה אז דאס איז דיין מאן יושע? איך שווערן, האט צביה געזאגט. נאך איר האט מען אריינגערופן סערל דעם רעבנס טאכטער. ישראל אביגדור האט זי געפירט מיט אזא דרך-ארץ ווי זי וואלט געווען דער רבי אליין. א וועג מאכטס! האט ער גערופן. א בלאסע, מיט רויטע אויגן, סימנים פון וויינען, איז זי מיט שטילע טריט דורכגעגאנגען דאס בית מדרש. זי האָט אַ בליק געטאָן צום טיש, וווּ עס זענען געזעסן אירע, דער פֿאָטער און דער מאַן, איר נחום, וואָס שוין זייט עטלעכע וואָכן ווי מען האָט אים פֿון איר אָפּגעשיידט. דער פֿאָטער האָט אויף איר אַ בליק געטאָן, אָבער דער מאַן נישט. ער איז געזעסן פֿאַרטיפֿט איבער זײַן ספֿר. זי האָט גלײַך דערפֿילט אַ שוואַכקייט אין די קני. ישׂראל אַביגדור האָט איר צוגעטראָגן אַ שטול.

אמת, איר ווייסט אז זינט דאס בית המקדש איז חרוב געווארן האט בית דין נישט קיין רשות צו פארשטיינען, אבער עס איז דא א שטראף אין הימל אנשטאט דעם. כ'ווייס האט סערל געזאגט, פארשניטענע יארן. אמת האט דער קראקעווער רב געזאגט, גייט צו, קוקט אן דעם איד וואס זיצט דא און זאגט פארן בית דין ווער ער איז. מיין מאן ר' נחום האט סערל געזאגט פעסט. ווי אזוי זענט איר זיכער? אייער מאן איז דאך פון אייך אוועק אויף גאנצע פופצן יאר, האט איר אים דערקענט? ער האט מיר געגעבן סימנים. וואסערע סימנים? סערל האט אראפגעלאזט דעם קאפ. שעמט זיך נישט, איר שטייט פארן בית דין, זענען דאס געווען סימנים צווישן מאן און ווייב? יא. האט קיינער נישט געקענט וויסן פון די סימנים? האט איר עס נישט אמאל דערציילט עמיצן פון אייערע נאנטע חבר'טעס? ניין. אפשר האט עס אייער מאן עמיצן דערציילט און יענער האט זיך מיט די סימנים באנוצט? איך האב אויך געהאט סימנים אויף זיין לייב, האט סערל שטיל געזאגט און א רויטקייט האט באגאסן איר פנים. דער טאַטע זאָל לעבן האָט געהייסן נאָכזעען. אַ מורמל איז דורך איבערן בית-המדרש. שאַ! האָט דער קראָקעווער רבֿ גערופֿן. שאַ! האָבן אַלע רבנים נאָכגעזאָגט. סערעלע דעם רבינס איז צוריקגעגאַנגען אויף איר אָרט. מען האָט אויסגערופֿן קונא שמשׂ. רב קונא, האָט דער קראָקעווער רבֿ געזאָגט, איר זענט.

דער קראקעווער רב האט צעשאקלט דעם קאפ אויף אלע זייטן. א שבועה איז נישט קיין קלייניקייט, האט ער געזאגט מיט א פארכטיג קול, פאר פאלש שווערן, פאר האבן אפילו א טעות ביי שווערן איז דער גיהנום צו קליין. אויב איר האט דעם קלענסטן קלער זאלט איר זאגן, איך וויל שווערן האט קונא געזאגט, פארן אמת מעג מען שווערן. שמשׂ לעש אויס די וואקסענע ליכט האט דער רב באפוילן זיין שמשׂ און צינד אן די שווארצע ליכט. דער שמשׂ האט אזוי געטאן. טראג צו דאס טהרה ברעט צום בעלעמער. אלע אידן זענען געווארן בלייך. קונא האט זיך דערויף נישט אומגעקוקט, ער האט די זאכן געקענט. רב קונא, גייט וואשט אייך די הענט, גייט ארויף אויפן בעלעמער, טוט אן א קיטל און טלית.

אלע עבירות אין דער וועלט ווערן פארגעבן, די זינד פון פאלש שווערן ווערט נישט פארגעבן. פאר אלע זינד ווערט מען בלויז אליין געשטראפט, פאר פאלש שווערן ווערט געשטראפט די גאנצע משפחה, ביז קינד'ס קינדער. מען ווארט אפילו נישט אין הימל, נאר מען נעמט באלד געצאלט. א ציטערניש איז דורך דעם גאנצן בית המדרש. אידן זענען געשטאנען בלאסע,

ווען ער איז צוריק געקומען נאך פופצן יאר האב איך אים נישט דערקענט, ער איז אוועק א יונגערמאן אן א בארד נאך, און צוריק געקומען מיט בארד און פאות, אבער ער האט מיר געגעבן סימנים, ער האט מיך דערמאנט וועגן וואס מיר האבן געשמועסט אין לערנען, ער האט מיך אויך דערמאנט אז מען האט פארקנייטשט א בלעטל אין ספר רזיאל המלאך, איך האב דאס ספר נאכגעזען און עס איז געווען ווי ער האט געזאגט.

קיינער האט נישט געוויסט פון וואנען עס קומט. קונע שמש האט א פארלוירענער אויסגעטוהן דעם טלית און קיטל. די נעשעווער וואגשאל איז געווען אינגאנצן איבערפולט. אבער ווי נאר דאס בית דין האט זיך צוריק געזעצט און גענומען אויספרעגן אים דעם בעל דין אליין אז די וואגשאלן האבן ווידער גענומען שפרינגען הין און צוריק אזוי אז די רבנים אליין האבן זיי מיט די אויגן נישט געקענט כאפן.

מען ווייסט גארנישט וועגן זיך אליין האט דער בעל דין געענטפערט. איך פארשטיי נישט האט דער רב געזאגט, איך פארשטיי נישט האבן רבנים נאכגעזאגט. דער נעשעווער רבי האט אנגעשטעלט די אויגן אויפן בעל דין, רבי נחום האט ער געזאגט, איך פארשטיי דיינע רייד, אבער פארן בית דין דארפסטו ריידן קלאר, דו דארפסט זאגן אז דו ביסט נחום. איך בין נחום האט דער בעל דין נאכגעזאגט ווי א ווידערקול, זאג, ווען דו האסט חתונה געהאט מיט מיין טאכטער, האט דער רבי געזאגט. סוף קאסעט זעקס, המשך קאסעט זיבן.